כ'וויל די וואך לערנען אביסל זוהר הקדוש אויף די מגילת אסתר. ס'איז נישטא קיין זוהר על סדר המגילה, ס'איז נישטא אויף סדר זוהר על התורה, ס'דא זוהר אויף מגילת רות, אויף אנדערע חלקים, אבער ס'איז נישטא קיין זוהר אויף מגילת אסתר דירעקט. ס'דא פארשידענע שטיקלעך וואס מ'קען טרעפן וואס די זוהר דרש'נט פסוקים פון די מגילה. ס'דא אפשר אסאך פסוקים פון די מגילה וואס די זוהר דרש'נט אין אנדערע וועגן, ס'וואלט געווען אינטערעסאנט צוזאמצונעמען אזוי ווי א מגילת אסתר מיט פירוש הזוהר ווי אזוי די זוהר וואס די נמשל פון די מגילה לפי די זוהר אדער ווי אזוי די זוהר פארשטייט פארשידענע חלקים פון די מגילה. איינע פון די וויכטיגע זאכן אין די מגילה בכלל און ס'יעדע איינער כמעט וואס רעדט אין די פשט המגילה ברענגט די דברי הזוהר אויף דעם האט צוטון מיט די שאלה פון וואס אסתר טוט דארט אין אחשורוש'ס פאלאץ. מ'דארף אביסל פארשטיין פארוואס די שאלה איז וויכטיג, און נאכדעם אביסל פרובירן צו זעהן וואס דער זוהר טוט מיט דעם, וואס די. אונז לערנען מגילת אסתר אזוי ווי אונז לערנען יעדע זאך באמת, יעדע פרשה אין די תורה, ס'דא זייער אסאך. גרויסע מעשה, זייער אסאך וועגן וויאזוי מען קען פארציילן די מעשה, פון וואו ס'הייבט זיך אן, וואס איז די קשיא פון די מעשה, יעדע מעשה איז אזויווי א קשיא, א קאנפליקט, א תירוץ, וויאזוי מען איז פותר די קאנפליקט, וואס איז די סאלושן פון די פראבלעם. די מגילת אסתר האט אויך זייער אסאך אנדערע אספעקטס וואס מען קען קוקן אויף דעם, ס'הייסט ס'איז דא די פשוטע פשט, יעדע איינער ווייסט די על פי פשט גמור, די וויכטיג גרעסטע מעשה פון די מגילה מען קען זאגן, איז אוודאי דאס וואס אחשורוש מיט המן ווילן הרג'נען אלע אידן, און יעצט פארשטייט זיך א גרויסע פראבלעם, און ביז מען טרעפט די אייבישטע העלפט, איז למעשה דאס דער רמב"ם למשל האט געמאכט א סאמרי, דער רמב"ם זאגט פארוואס מאכט מען פורים, זאגט דער רמב"ם אין זיין הקדמה, כדי להודיע אז ס'אמת מה שכתוב בתורה כי מי כהשם אלקינו בכל קראנו אליו, אז ווען מען רופט די אייבישטער הערט ער, ס'הייסט די אידן האבן געהאט א צרה, זיי האבן געדאווענט, זיי האבן געמאכט צום ובכי ומספד, און די אייבישטער האט געהאלפן, וויאזוי פונקטליך די אייבישטער האט געהאלפן דאס איז די פרטים פון די מעשה, אבער די עיקר עיקר גוף המעשה איז אז ס'איז געווען א צרה, מען האט געוואלט הרג'נען אלע אידן, דער אייבערשטער האט געהאלפן, מען האט נישט געהארגעט די אידן, נאר פארקערט ונהפוך הוא, מען האט געהארגעט די גוים, די שונאי ישראל, דאס איז די עברי טייטש פון די מגילה. יעדער איינער ווייסט אז די מגילה שטייט נישט דארט נאר די מעשה, ס'שטייט נאך אסאך אנדערע, נאך אסאך אנדערע מעשה'ס. איינער פון די וויכטיגע נקודות, איינער פון די חשוב'ערע נקודות וואס מען דארף מעיין זיין אין די מעשה פון די מגילה, דאס וואס האט צו טוהן מער באופן כללי, מער אין א באופן מורחב, די פלאץ פון אידן צווישן גוים. מגילה קען זאגן, קען מען רופן די, די, איינער פון די גרויסע חלקים פון די מגילה איז, ס'איז א גלות מעשה. נישט דא נאך א ספר אין תנך וואס געשעהט ממש אין גלות. חזל האבן זיך שוין געמוטשעט וועגן דעם, צו מ'מאכט א יום טוב אדער הלל על נס שבחוץ לארץ, צו מ'קען יא צו מ'קען נישט. למעשה נישט דא קיין שום אנדערע חלק פון תנך, נישט קיין שום איין. אנדערע יום טוב וואס רעדט זיך וועגן די מעשה איז געשען אין גלות די מעשה איז געשען אידן זענען אין גלות האסט דא אוודאי תשעה באב וואס מען גייט אין גלות אבער ס'איז נאך געשען אין ארץ ישראל טאקע די צרה אבער דא איז א גאנצע מעשה א הצלה פון די אידן וואס איז געשען אין די גלות יעצט אוודאי דא נאך דא די פשוט'ע פשט אה והיא שעמדה הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם די אייבערשטער האט אונז געראטעוועט פון די גוים אפילו אין א גלות, ווי די גמרא זאגט איינער פון די פתיחות בעבדותנו לא עזבנו אלקינו, דאס איז אוודאי די פשוטע זאך, און דאס איז דא אסאך א טיפערע נקודה וואס מען דארף אמת ארויסהאבן, און די וועג וואס מען קען ארויף פרעגן די קשיא די בעסטע ארויסווייזן איז איך וועל זאגן נאך אז רבי אידעלע דזשיקובער פלעגט אסאך מאל פורים זיך בייזערן ממש אויף די גאנצע יום טוב פורים. ס'איז דא געשריבן פארשידענע דייעריס פון מענטשן וואס האבן זיך געדרייט ביי רבי אידעלע, ער איז געווען א אריגינעלער מענטש, געהאט אסאך מאל אזעלכע קשיות וואס קיינער פאלט נישט איין, אדער וואס ס'קען עקש'נען אויף עפעס א זאך, און פורים איינע פון די, איינע פון די זאכן וואס שטייט דארט אין די כתבים אסאך מאל, פורים קען זיין גאנצע פורים ער האט זיך גערעגט פאר מין יום טוב איז דאס פורים מ'מאכט א גאנצע יום טוב איז דאך ממש א מ'דארף מאכן א תענית מ'דארף מאכן א תשעה באב דארף מען מאכן, עפעס א אידישע מיידל פארכאפט אין די אין די גויאישע פאלאץ און ס'איז נישט דא קיין וועג ארויס, ס'איז דאך ס'איז דאך א צרה גדולה שאין כדוגמתה, כ'האב נישט א. און ס'וואלט געשען בזמן, ס'זאל געשען אין מיין זמן, ס'איז דאך א. ס'איז דאך א גרויסע ווייטאג, מ'דארף מאכן מחאות אויף דעם, כ'ווייס וואס מ'דארף מאכן א תענית, מ'דארף וויינען, און דאס פייערט מען אז די אסתר, די מיידל וואס האט זיך נעבעך פארמאכט, דורך איר געקומען די הצלה, איז דאך ממש די. ס'זעט אויס די נידריגסטע וועג וואס ס'קען זיין, די נידריגסטע וועג וואס ס'קען זיין א הצלת ישראל, די נידריגסטע וועג וואס ס'קען זיין, מ'זאל מאכן פון דעם א יום טוב, איז צו פייערן דאס, יא מען פייערט אסתר המלכה, זי איז געווארן, און מען איז דען נאך העפי, זי איז געווארן די מלכה, יא אנשטאט ושתי זאל זיין די מלכה איז זי געווארן די מלכה, אויף דעם איז מען העפי אז א אידישע מיידל איז נעבעך פארכאפט ביי א מין גוי א שיכור א כ'ווייס וואס א חזיר דארט אין אחשוורוש, דאס איז דאס איז א יום טוב, וואס איז דאס א מין אידישע יום טוב, ס'איז דאך ממש א שומו שמים, ס'איז דאך א שערוריה דאס. און די אמת איז אז ווייניג ווייניג מענטשן האבן גוט אדורכגעטראכט די די פראבלעם. אוודאי אז מען קוקט, לאמיר שוין רעדן וועגן די נקודה די פראבלעם. איז אוודאי אז מען קוקט אין די גמרא, די גמרא אין סנהדרין, די גמרא אין מגילה דערמאנט עס, און ס'זענען אנדערע נקודות. אוודאי איז דא פארשידענע דינים אין הלכה צו זי האט געמעגט, ס'איז געווען א אונס, בכלל ס'איז טאקע געווען א אונס נישט קלאר אז ס'איז בכלל געווען א וועג ארויס, וואלט געדארפט אפשר אנטלויפן, איך ווייס, זי האט פרובירט, זי האט זיך באהאלטן, יא די מדרשים פארציילן זי האט זיך באהאלטן, ותלקח אסתר, זי האט נישט געוואלט, און די גמרא זאגט אסתר קרקע עולם היתה אז ס'קען זיין אז א אישה איז נישט מחיוב מוסר נפש אלס די אסתר, איך שיהיה וויאזוי מ'פארשטייט די הלכה, די עיקר ס'איז דא עפעס א היתר, ס'איז נישט קיין נישט יא פרהסיא און נישט פרהסיא, ס'איז א שעת השמד, ס'איז נישט קיין שעת השמד, די גאנצע דינים אין הלכות קידוש השם, הלכות אונס, יא, איז למעשה באונס, נו, מ'קען מיר פארשטיין, מ'קען, לאמיר זאגן מ'האט געטראפן א היתר, אסתר קרקע עולם היתה, ס'דא א היתר על פי הלכה וויאזוי מ'קען פארענטפערן די קשיא אז אסתר האט געמעגט גיין מיט אחשורוש, אדער קען מען זאגן א טיפערע הסבר, און די גמרא אין מגילה רעדט אפשר אז שפעטער איז זי געגאנגען ברצון, דאס איז געווען די דיון די גמרא לערנט כאשר אבדתי אבדתי צווישן מרדכי מיט אסתר זי גייט יעצט ברצון וויאזוי מעג מען אוואדע דער תירוץ איז אז להצלת ישראל שטייט אין ראשונים אז מען דארף ראטעווען די אידן אזוי ווי יעל ס'איז דא אזא מין זאך עבירה לשמה מען מוז דאס איז די וועג פאר הצלת כלל ישראל מעג מען טון אן עבירה אויך בכוונה בסדר. דאס האט מען פארענטפערט מען פארענטפערט די קשיא האלט די הלכה'דיגע קשיא ס'איז נישט שווער נישט קיין, ס'איז נישט געווען קיין שיקסע אסתר, זי האט נישט געטון ברצון, זי האט נישט געטון, פארקערט, עס איז א מצוה נאך, ס'קומט פון דעם ארויס א גוטע זאך, שוין, פארענטפערט די הלכה'דיגע קשיא. אבער אזוי ווי דער זוהר מערקט אן, די רעיא מהימנא, באמת, דאס פארענטפערט די הלכה'דיגע קשיא, אבער עס פארענטפערט נישט די מעשה, עס פארענטפערט נישט די. א אידישע, א חסידישע איד וואלט קיינמאל נישט פארציילט אזא מעשה, ווען נישט אז ס'איז פורים און מ'זאגט ליינט אזוי די מגילה מיט א קאך, אה, ושתי און אסתר, א מין, א מין גוי'אישער מעשה די מעשה פון פורים א מין פרייע מעשה, כ'רעד נישט פון דעם וואס ס'שטייט נישט די אייבערשטער'ס נאמען דא, אויב קומט אזעלכע דיוקים וואס שטייט יא שם השם שטייט נישט, מ'קען פארשטיין אז ס'איז געווען די אייבערשטער, מ'קען נישט פארשטיין אז ס'איז געווען די אייבערשטער, ס'איז דאך א מין גוי'אישע מאדערנע מעשה, זאגט עפעס א מיידל האט זיך געפאנגען דער קעניג, אה, די מיידל, יענע מיידל, די מלכה, יענע מלכה, ושתי, אסתר. די גאנצע מעשה איז דאך א פראסטע מעשה, ס'איז נישט, ס'פאסט נישט פאר א חסידישע איד בכלל צו טראכטן פון אזא מעשה, ס'איז הרהורים רעים, ס'איז נישט קיין, נישט קיין חסידישע מעשה דאס. און נישט, נישט נאר דאס איז, מ'איז סובל, מ'זאגט אקעי, מ'מעג, נאר דאס איז, דאס איז די גאנצע מעשה, די גאנצע מעשה, די גאנצע הצלה פון פורים דרייט זיך אויף, מ'רופט עס מגילת אסתר ותכתב אסתר המלכה, די אסתר, די ספק מאדערנע, ספק, כ'ווייס פונקט וויאזוי, וויאזוי זי האט זיך געפירט דארט אין די קעניג'ס פאלאץ, יא געהיטן שבת, נישט געהיטן שבת, יא. די די אסתר פון דעם פון דעם מאכט מען די אויף איר שטייט די גאנצע גדולה די גאנצע עומק די גאנצע נס פורים ס'איז נישט קיין דבר פשוט ס'איז נישט קיין זאך וואס מען קען אזוי פארווישן אזוי מיט עפעס א היתר על פי הלכה איז עס א אונס על פי הלכה איז עס קרקע עולם על פי הלכה איז עס להצלת ישראל מעג מען דאס איז אלץ דוחק תירוצים לגבי די מעשה להלכה איז די גוטע תירוצים אוודאי מ'עט קומען פרעגן א רב. זיי זאגן יא מען מעג, איך ווייס נישט ראב"ן זאגן אז מען מעג אבער לאמיר זאגן מ'וועט פרעגן די גמרא, די גמרא זאגט יא מען מעג קרקע עולם, אבער דאס דאס איז עפעס א מין אידישע מעשה, דאס איז עפעס א מין חסידישע מעשה, דאס איז עפעס א מין הייליגע מעשה, און די קשיא איז דאך נישט נאר אויף די מעשה, און די חסידישע אידן וואס פארציילן די מעשה, די קשיא איז דאך אויף אויף די גאנצע מציאות, אויף די כנסת ישראל בגלות, אויף די די אידן גלייבן דאך יא אז ס'איז בהשגחה, אונז גלייבן דאך יא אז דאס איז, דאס איז באמת די וועג וויאזוי די שכינה גייט מיט די אידן אין גלות אויף בעבדותנו לא עזבנו אלקינו, דאס הייסט לא עזבנו אלקינו אז ער שיקט אונז מיט עפעס א, עפעס א, עפעס א אסתר'קע דארט אין בית המלך, דאס איז, דאס איז דאס וואס ער מיינט, דאס אז דאס איז ממש א חילול השם, דאס איז ממש א חילול השם, און די וועג ווי די זוהר זאגט עס, מ'דארף לערנען זייער גוט די נקודה ווייל איך זעה מענטשן מען ווערט אביסל צומישט אין דעם איך זעה די לאמיר קודם זאגן די גאנצע נידון וואס ווערט געברענגט אין חלק פון די זוהר וואס הייסט רעיא מהימנא אויך אין תיקוני זוהר וואס לכאורה די זעלבע האבן די זעלבע מחבר אדער די זעלבע מהלך איז געווען אין די רעיא מהימנא בעיקר וואס איז מאריך וועגן דעם די רעיא מהימנא איז א חלק פון זוהר וואס איז געשריבן, כאילו די נשמה פון משה רבינו קומט און איז מסביר טעמי המצוות. עס איז זייער א וויכטיגע זאך ארויסצוהאבן באופן כללי, וויאזוי מען זאל פארשטיין די מעשה, ווער ס'האט עס געמאכט און ווען און ווי אזוי. עס איז באמת א זייער א פורימ'דיגע מעשה, לערנט זיך אז המן האט געזאגט משה רבינו איז געשטארבן חודש אדר, איז דאך א גוטע חודש, מען זאגט ניין ער איז געבוירן געווארן אויך חודש אדר. און די זוהר אוודאי פארשטייט דאס און אונז באקומען מיר די ידיעה, דאס איז בפירוש די ידיעה פון תיקוני זוהר פון רעיא מהימנא. אז משה רבינו איז געשטארבן, דאס איז מרמז עפעס, דאס אז משה רבינו איז געשטארבן, דאס איז נישט סתם אז ער איז געשטארבן, יעדער איינער שטארבט, בכלל דאס אז ער איז געשטארבן די טאג, נו וואס האסט דו געמיינט ער גייט לעבן אויף אייביג? אפילו ווען וואלט ווען ער וואלט יא אריין אין ארץ ישראל, איך ווייס וואס מ'זאגט מ'רעדט פון דעם משה רבינו, געלעבט אויף אייביג וואלט ער נישט, אלע מענטשן שטארבן, געווען הונדערט צוואנציג יאר, געווען א ברוך השם, געלעבט א גוטע לעבן, געשטארבן, נו וואס איז? נאר ווען מ'רעדט פון מיתת משה. לערנט די, לערנט די רעיא מהימנא לערנט בפירוש אזוי, איך ווייס נישט אויב ס'שטייט קלאר די ווערטער אבער דאס איז די מהלך וואס מ'קומט און מיינט עס אז משה רבינו האט אונז געגעבן א תורה. משה רבינו איז דער מחבר פון די תורה און בפרט ווער ס'לערנט די ראשונים ווער ס'לערנט די רמב"ם, בעיקר די מצוות, ס'קען זיין אז לגבי מעשה'ס לגבי הוראות שעה איך ווייס עפעס זאכן דאס איז נישט נאר משה, יא אנדערע נביאים, ירמי' הנביא קען אויך זאגן נבואות, ירמי' ישעי' הנביא קען אויך זאגן הוראות שעה, אליהו הנביא אבער מצוות, תורה, עיקר התורה וואס הייסט תרי"ג מצוות, דאס איז די ספר פון משה רבינו, משה כתב ספרו מיינט משה איז מוסר התורה, תורה צוה לנו משה טייטשט די רמב"ם, תורה צוה לנו משה מיינט משה רבינו האט אונז געגעבן תרי"ג מצוות. און די תרי"ג מצוות דאס איז עליהם אין להוסיף ומהם אין לגרוע, לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו, זאת התורה לא תהא מוחלפת, דאס איז תורת משה. יעצט די מצוות, די תורה, ס'שטארבט אמאל. און ווען מ'זאגט אז ס'שטארבט מיינט מען, וואס מ'קען זעהן בפועל ממש, אז הגם אז ס'איז דא, אז מ'איז מקיים די הלכה, הגם אזוי ווי מ'זאגט דא למשל, הגם מ'קען טרעפן א היתר להלכה פארוואס א אידישע פרוי דארף גיין צו אחשוורוש'ס פאלאץ דארט נטמע ווערן מיט אחשוורוש, אבער דאס איז א טויטע משה, דאס הייסט, עס איז שווער צו גלייבן אז דאס האט טאקע די תורה געמיינט, אז דאס איז די מטרה פון די תורה, אז דאס זאל געשען, אז עס איז א גוטע וועלט ווי דאס, א וועלט ווי דאס געשעט איז עפעס א גוטע וועלט. אוודאי די תורה דארף זיך אינאיינצוגעבן מיט אלע מיני מצבים פון בדיעבד אויך, עס איז דא אן הלכה וואס איז די מצב בדיעבד, און אזוי א גרויסע חלק פון די מצוות, אפילו די. עצם דאס וואס אונז זענען מקיים די מצוות אפילו בגלות אפילו אין בגלות מיינט מען דאך גלות הדעת מען ווייסט נישט וואס מען טוט באמת מען ווייסט נישט וואס די מצוות זענען געמאכט פאר מען ווייסט נישט וואס מצוות דארפן צו טון זיי דארפן דאך עפעס טון מצוות עס גייט קיין מען קען רעדן א גאנצע שמועס צו טעמי המצוות וואס מיינט די טעמי המצוות וואס די אלע מיני שיטות און הבנות אין די טעמי המצוות אבער דאס איז קלאר אז מצוות האבן א טעם טעמו וראו כי טוב השם מצוות השם ברה מאירת עינים עס דארף מאכן לעכטיג די אויגן עס דארף עפענען די וועלט עס דארף אויסלייזן די וועלט, עס דארף אויסלייזן דעם מענטש, עס דארף ארויסנעמען א מענטש פון אלע זיינע פראבלעמען, דאס א מצוה איז געמאכט פאר דעם. אין אנדערע ווערטער, אויב מען ווייסט עס נישט, עס טייטש אז עס איז דא משה רבינו אבער עס איז א טויטע משה רבינו, עס איז דא הלכה, עס איז דא מצוות, איז די גאנצע, די גאנצע מצב פון גלות בעצם הייסט עס איז דא מצוות, עס איז אלעס דא, אבער עס איז, עס איז טויט. משה רבינו איז געשטארבן, דאס הייסט, די מצוות האבן נישט קיין טעם, זיי טוען נישט וואס זיי דארפן טון, ס'איז דא הלכה, ס'איז אלס אלס גוט, און ס'איז דא אלע מיני מהלכים, מען קען פארשטיין די הלכה, אבער דאס איז פארשטייט יעדער איינער מיט אביסל דעת, מיט אביסל פנימיות, מיט אביסל לעבעדיגקייט, אביסל חיות פנימיות, אז דאס איז נישט דאס האט מען געמיינט. פאר דעם באמת נעמט דער זוהר, זאגט דער זוהר, לאמיר איינלאדען משה רבינו און מיט אים פרעגן, נישט מיט אים פרעגן, מיט אים מאכן, מיט'ן צוריק ברענגען די נשמה פון משה רבינו, און משה רעיא מהימנא, און רעיא מהימנא איז א ספר אויף טעמי המצוות, ספר אויף טעמי המצוות מיינט נישט נאר אז ס'איז א ספר אויף צו מאכן צו פארענטפערן עפעס א דוחק, יא, זאגן פאר די סתם המון עולם, זאגן פארוואס טוסטו מצוות, טוסט זאגן, עה, איך האב עפעס א פשעטל, מיינט נישט דאס איז דער עיקר ווארט פון א ספר רעיא מהימנא, פון ספר טעמי המצוות, טעמי המצוות זענען געקומען דא צו מסביר זיין. צו ענדיגן די עבודה פון משה רבינו, די עבודה פון משה רבינו וואס משה רבינו האט נישט געענדיגט, און אין די שפראך פון די רעיא מהימנא איז ממש אזוי, משה רבינו האט אונז געגעבן א תורה, און באופן נגלה, באופן קלאר האט ער געגעבן די נגלה, ס'איז דא אין דעם נסתר אוודאי, אבער ער האט עס נישט געגעבן, עס איז נישט געזאגט קלאר. און משה רבינו דארף צוריק קומען, משה רבינו דארף נתגלגל ווערן, די משה זוהר רעדט וועגן די גלגול פון משה, פון התפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, וואס דאס מיינט בעצם איז, דאס איז כאילו א עונש, כאילו, נישט ממש אן עונש, אבער כאילו אן עונש, דאס הייסט כאילו אן השלמה אויף די עבודה פון משה רבינו, באמת נישט געענדיגט זיין דזשאב, באמת נישט געענדיגט, האט געדארפט אויסלערנען סודות התורה האט נישט געענדיגט, איז ער צוריק געקומען א גלגול צו די חבריא פון די זוהר צו די. מחברים פון רעיא מהימנא מיט אליהו הנביא מיט גאנצע מתיבתא מיט חכמים מיט ר' שמעון מיט אנדערע און ער גייט זיי ממש ענדיגן זיין וואס ער וואס ער האט וקיבל היהודים את אשר החלו לעשות און זאגט די זוהר וקיבל היהודים פארוואס שטייט נישט וקיבלו היהודים וקיבל היהודים איז מרמז אויף משה רבינו וואס ער איז די כללות פון אלע אידן. מען דארף מקבל זיין, דארף מאכן קבלה'דיג קען מען זאגן יא, מאכן קבלה'דיג את אשר החלו לעשות, ער האט אנגעהויבן צו טון, אנגעהויבן צו טון אין תורת משה, און אנגעהויבן צו געבן מצוות, אבער יעצט דארף ער אונז געבן טעמי המצוות, יעצט דארף ער אונז געבן די אור המצוות, די אור התורה, דאס איז קיבל היהודים אשר החלו לעשות. ממילא בהמשך לזה, איז קומט די רעיא מהימנא צו מסביר זיין טאקע די קשיא וואס אונז האבן דא אויף די מגילת אסתר, אויף די מעשה פון אסתר, וואס איז באמת אין די ווי די זוהר לייגט עס אראפ אין איינע פון די מהלכים וואס די רעיא מהימנא האט איז ער רעדט נישט קיינמאל כמעט פון איין פרשה, אפילו אז עס איז כאילו א ספר פון טעמי המצוות, א ספר וואס יעדע מצוה עקסטער, ווען ער גייט אריין אין די גוסטע, ווען ער איז אין א גוטע מוד, רעדט ער פון כל התורה כולה אויף איין מאל, און אזוי בקיצור גדול דארף מען מפענח זיין יעדע רמז וואס ער זאגט. און מען פארשטייט אז ווען ער רעדט פון די שאלה פון אסתר וואס וויאזוי זי, צו זי איז יא געווען ביי אחשורוש צו נישט געווען ביי אחשורוש, כמעט, קען זיין אז ער רעדט אויכעט וועגן די אסתר המלכה הממשית וואס איז געווען דא אין עולם התחתון הזה וואס איז געווען ער וויל מפרש זיין א פירוש אויף די מגילה, אבער באמת, מ'זעהט יעדע איינער פון די המשך הדרוש, ער רעדט באמת וועגן די שכינה. און דער רעיא מהימנא זאגט, אסתר איז דאך שטייט ותלבש אסתר מלכות, ותלבש אסתר מלכות זאגט די גמרא וואס הייסט ותלבש אסתר מלכות דארף שטיין בגדי מלכות אלא מכאן שלבשתה רוח הקודש און די גמרא איז געווען איינע פון די אינטערעסאנטע ראיות וואס מקובלים האבן געברענגט צו די מושג וואס זיי רופן ספירת המלכות ספירת המלכות מלכות איז די נאמען וואס די מקובלים רופן פאר די שכינה דאס הייסט פאר די געטליכקייט וואס רוהט אויף די וועלט געטליכקייט וואס מ'קען טרעפן אויף די וועלט דאס הייסט שכינה. און די מקובלים האבן געזאגט דאס הייסט די נאמען פון דעם טעכניש און קבלה'דיג הייסט מלכות. און נאך א ווארט וואס זיי האבן גערופן פאר דעם וואס הייסט רוח הקודש. די רוח הקודש איז נאך א ווארט פאר די שכינה. ס'דא נבואה וואס איז אפשר העכער פון דעם. אבער רוח הקודש איז א נאמען פאר די פאר די שכינה, פאר די התלבשות, אין אנדערע ווערטער אז דאס וואס א די רוח הקודש די רוח די געטליכקייט קען זיך מתלבש זיין אויף די וועלט אין א מענטש אין א אין די שכל פון א מענטש אין די נשמה פון א מענטש אין די מעשים פון א מענטש אין די עולם הזה דאס הייסט שכינה דאס הייסט רוח הקודש רוח הקודש איז אנדערש פון נבואה נבואה הייסט אז די אייבערשטער רעדט רוח הקודש איז טייטש אז א מענטש טוט עפעס אדער א מענטש רעדט עפעס אזוי ווי תהלים איז נכתב ברוח הקודש כתבי הקודש בכלל באופן כללי כתובים כתובים זענען נישט נבואה דאס הייסט ס'הייסט נישט בנבואה ס'הייסט אסתר ברוח הקודש נאמרה נישט בנבואה נאמרה שטייט כה אמר ה' ויהי בימי אחשורוש, נאר אסתר שרייבט עס, און מען קען עס רופן אינספייערד, אבער עס מיינט אז די שכינה וואס איז אין אסתר, די געטליכקייט, די מדת המלכות אין אסתר, דאס שרייבט עס, און דאס הייסט על פי קבלה, די ספירת המלכות, און דאס איז ממש א ראיה, כמעט א מפורש'ע פסוק, וואס נוצט די שפראך, עס שטייט ותלבש אסתר מלכות. איז דאך די טייטש אז אסתר האט געמאכט האט זיך אנגעטוהן זיך מתלבש געווארן אין די ספירת המלכות וואס דאס הייסט אליינס רוח הקודש וואס הייסט אליינס די שכינה סאו אויב אזוי אויב לבשתה רוח הקודש איז געגאנגען מיט די שכינה די שכינה איז ווען מען זאגט אסתר באמת איז עס א נאמען פאר די שכינה און די ארי הקדוש האט מסביר געווען אז אסתר איז א גימטריא פון די שם אדני אן א י' דאס איז מרמז אז אסתר איז אליינס איינע פון די כינויי השכינה איינע פון די נעמען פון די שכינה איז אסתר. און אוודאי מיינט עס אויך אז די אסתר התחתונה איז געגאנגען מיט א געוויסע השראת השכינה. איז נאכדעם וואס גייט וואס גייט דאך ווייטער נאך די ותלבש אסתר מלכות דעמאלטס איז דאך די מעשה וואס זי גייט צו אחשורוש און ווי די גמרא האט חזל האבן פארשטאנען אז עס איז געווען דארט א בעילה זיי זענען נישט סתם געגאנגען צו מאכן א משתה עס איז דא איז דא וואס געשעהט ווייטער פון דעם און עס איז געווען ברצון אפילו אונז האבן געלערנט און דאס איז די רוח הקודש וואס גייט צו אחשורוש, וויאזוי קען מען זאגן אזא זאך, וויאזוי קען מען זאגן אזא זאך אז די רוח הקודש אליינס, די שכינה אליינס גייט שלאפן מיט אחשורוש, מילא אז זאגסט עפעס א אסתר'קע, מילא, אסתר איז דאך א נאמען פאר די שכינה, איז דאך א נאמען פאר די רוח הקודש. און דער רעיא מהימנא זאגט ס'קען נישט זיין, ס'דא א פסוק, אני הוויה הוא שמי, וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים. שמי איז אוודאי נאך א נאמען פאר די שכינה, ס'איז א שם השם, די מלכות השם, ס'איז דאך אלעס אנדערע וועגן פון זאגן די זעלבע זאך, די וועג וויאזוי אונז קענען גאט, די חלק פון די נקודה פון געטליכקייט וואס מ'קען אויף די וועלט הייסט דאך שם השם, ס'הייסט כבוד השם, ס'הייסט מלכות השם, ס'איז דאך אלעס אנדערע כינויים וואס איז מתייחס די זעלבע נקודה, שטייט בפירוש אני הוויה איך בין הוויה, אבער זאלסט נישט מיינען אז מ'קען געבן מיין נאמען און מיין כבוד לאחר. לאחר הייסט צו סטרא אחרא, יא צו דער דער אחר הידוע, רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר, איך קען נישט מיין כבוד, אין אנדערע ווערטער, אוודאי דאס איז פשוט אז שם הוויה איז די געטליכקייט אליינס, די אין סוף ווערט נישט ניתן לפסילים, אין סוף איז דאך העכער פון די וועלט, אין סוף איז דאך העכער פון אלע מיני מדידות והגבלות וואס קען זיין, איז אוודאי דאס איז נישט, קענסט נישט זאגן די שם הוויה איז דא אין די פסילים, אבער די שמי. די וועג וויאזוי גאט פירט זיך אויף די וועלט, די וועג וויאזוי מ'טרעפט גאט אויף די וועלט. ס'איז דא באמת א הוה אמינא, ס'איז נישט נאר סתם א הוה אמינא, נאר מ'זעט אז ס'זעט אזוי אויס פון אסאך מעשות. ס'זעט דאך אזוי אויס פון די מעשה פון מגילת אסתר, אז הצלת ישראל, ס'הייסט די שכינה, די גילוי אלוקות וואס געשעט אין מגילת אסתר איז איז ניתן לאחר, איז ניתן לפסילים. יא, אזוי איז אזוי איז דאך משמע, ס'איז דאך געגאנגען, אסתר איז דאך געגאנגען צו אחשורוש, און אחשורוש איז דער וואס דער וואס די פועל, דער טוט די גאנצע מגילה. און דאס איז די פלא, דאס איז די קשיא וואס דער רעיא מהימנא וויל פארענטפערן, וויאזוי קען מען זאגן, און דער רעיא מהימנא זאגט, און דא הייבט ער אן די מצוה, די מצוה פון מוציא שם רע, מוציא שם רע איז א אינטערעסאנטע ספעציעלע מצוה וואס שטייט אין די תורה, אז איינער זאגט לא מצאתי לבתך בתולים

אויב מ'טראכט אין די שפראך און מען גייט נאך די קאודס וואס דער זוהר טראכט דא, שמי, שם, די שם, שם הקודש, שמיך, שמי, אני הווי' הוא שמי. דאס איז דאך א שם טוב, דאס הייסט עס דארף דאך זיין א נאמען, עס דארף דאך זיין גאט'ס נאמען וואס פירט זיך באופן טוב, וואס ווי מען זאגט גמלתהו טוב ולא רע אז די שכינה, אשת חיל איז א ניגון אויף די שכינה, גמלתהו טוב ולא רע, אף על פי אז זי דרייט זיך אין עולם הזה ותתן טרף לביתה אז די גאנצע זאך גמלתהו טוב ולא רע ס'איז יוצא בשם טוב מן העולם דאס הייסט א מענטש א נשמה פאר ס'איז געקומען אויף די וועלט איז עס געווען טוב נישט נאר א שם טוב ס'איז געווען טוב אליינס ס'איז געהאט אויף די וועלט איז דא א שם שם הייסט דאך וויאזוי א מענטש טוט זיך אויף די וועלט וויאזוי וואס אנדערע זאגן וועגן אים וואס אנדערע זאגן וועגן גאט דאס איז דאך די התלבשות השכינה און ס'איז דא א מעגליכקייט ס'איז דא א וועג פון זאגן שם רע על השכינה ס'איז דאך דא אזא סארט זאך וואס ס'הייסט מ'זאגט שם רע מוציא שם רע על בתולת ישראל. און די מוציא שם רע על בתולת ישראל, דאס איז אזוי ווי לשון הרע און מוציא שם רע, נישט אריין אין די, און ס'איז אפשר דא א חילוק פון די צוויי אבער ס'איז דא זייער א ענליכע זאך. דאס איז אזוי ווי די די די גרעסטע עבירה וואס קען נאר זיין. די גרעסטע עוולה וואס קען זיין אויף די וועלט איז צו מוציא זיין שם רע על בתולת ישראל, דאס הייסט חילול השם. אלע עבירות שבתורה איז יום כיפור מכפר, חילול השם איז נישט מכפר עד עדי תמותון. וחילול השם איז דאך מוציא שם רע על בתולת ישראל, בתולת ישראל איז דאך אוודאי דא נאך א נאמען פאר די שכינה, און אוודאי אזוי ווי מען זאגט פריער, ס'איז נישט נאר די שכינה אפילו אויף בתולת ישראל ממש אדער א איד א איד טראגט דאך שם השם, יא שמנו קראת בשמך, אויף אידישע קינדער רופט זיך שם השם, און אויף אידישע קינדער זאגט מען א שם רע, עס איז אזוי ווי א מוציא שם על חברו איז א מוציא שם רע על השכינה, מוציא שם רע על בית לסת ישראל. און דער זוהר זאגט אוודאי די מרגלים וואס דאס האט אסאך צו טון מיט דאס וואס משה איז נישט אריין אין ארץ ישראל בכלל. זיי האבן מוציא שם רע געווען על בתולת ישראל. און ארץ ישראל איז נאך נאך א נאך א וועג פון זאגן די שכינה און דער זוהר זאגט אז מ'זעט טאקע אין די סוגיא אליינס איז דא אסתר קרקע עולם, קרקע עולם הייסט דאך ארץ ישראל, קרקע עולם הייסט דאך די ארץ, די ערד, זאגט אז א אישה איז נמשל לקרקע, ס'איז נמשל לקרקע עולם, וועגן דעם זאגט מען אז זי איז נישט שולדיג ווייל זי טוט גארנישט כאילו, יא. אבער דאס הייסט דאך אז אויף דעם קען מען זאגן לשון הרע, אויף די טוט גארנישט, אויף די שכינה וואס כאילו טוט גארנישט, וואס כאילו, וואס די וועלט איז, דאס איז זי, זי קען נישט זיך טוישן, זי קען נישט גארנישט טון. אויף דעם זאגט זיך א גרויסע, א גרויסע מוציא שם רע, א שם רע על השכינה, דאס קען נישט זיין אזא שם רע. שם רע הייסט אז. אז די גאנצע וועלט ארבעט נישט, די גאנצע וועלט איז דאך געקומען כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו. און אויב מען זאגט א שם רע, עס הייסט אז מען, דאס איז די גרעסטע פגם אויף די וועלט וואס מען רופט די זוהר מפריד זיין קודשא בריך הוא מן שכינתיה, זאגן אז אויף די שכינה איז שלעכט, הגם אוודאי אייבערשטער איז טוב, טוב השם, אבער זיין שכינה איז רע, די אסתר איז רע, די אסתר גייט אין לפסילים, עס גייט אין אחשוורוש'ס פאלאץ, עס גייט אין אחשוורוש'ס בעדרום, דאס איז נישט קיין זאך וואס וואס מען קען זאגן וואס מען טאר זאגן וואס וואס קען זיין וועגן דעם איז דא דא א גרויסע סוד אין אנדערע ווערטער אזוי ווי אונז לערנען יעדער איז דא א קשיא עס איז בכלל א גוטע א גוטע היוריסטיק אביסל א גוטע וועג צו אויסגעפונען ווי איז דא סודות ווי איז דא גרעסער די קשיא אזוי ווי מ'זאגט ווי גרעסער די הסתרה א סוד אז זאכן וואס יעדער איינער ווייסט, זאכן וואס יעדער איינער פארשטייט דארף מען דאך נישט באהאלטן, דארף מען דאך נישט, זאכן וואס נישט יעדער איינער ווייסט, וואס איז שווער צו ארויסהאבן, דארף מען גוט באהאלטן, דארף מען גוט צוזאמפאקן. אויב מ'וויל וויסן וואו איז דא די גרויסע סודות, וואו ליגט סודות, וואו ליגט סודות התורה, וואו ליגן די זאכן וואס מ'וויל נישט מ'זאל זאגן, קוק וואו איז דא א גרויסע שלאס, וואו איז דא א גרעסערע שלאס, דארט ליגט א גרעסערע סוד, דאך פשוט'ע. פשוטע זאך. אמאל מאכט מען פארקערט, ס'איז דא אלע מיני טריקס, יא, אמאל קען מען דווקא נישט לייגן קיין גרויסע שלאס, ס'זאל נישט גנבים נישט וויסן, אבער בדרך כלל ווי ס'איז דא א גרעסערע שלאס איז א גרעסערע סוד, אזוי ווי ס'איז דא אזא מין באמבע קשיא וואס דער ר' יידלע קען זיצן א גאנצע פורים און נישט פארשטיין די תירוץ פון די קשיא. דאס הייסט אז דא דארף מען אביסל האבן סודות התורה, דארף מען אביסל. אריינקריכן אין די אין אן אמת'ערע וועג עס צו פארשטיין און מען קען אנהייבן טאקע פון דעם די די זוהר רעיא מהימנא גייט דא אריין באריכות וואס איז די חילוק פון איינער וואס לערנט נאר די תורה בנגלה און רופט אים א חמור א חמור איז ראשי תיבות חכם מופלא ורב רבנן מען קען זיין א חמור און א גרויסע רב א גרויסע רב קען נאך אלץ זיין א חמור דאס איז דאך נישט קיין זאך וואס מען האט ליב נאכצוזאגן א גאנץ יאר אבער אזוי זאגט די רעיא מהימנא און עס איז אן עין הרע אז ס'דא אזא זאך וויאזוי ער זאגט אז מען דארף נישט זיין קיין חמור מען דארף זיין א סוס. סוס הייסט לסוסתי ברכבי פרעה, כי תרכב על סוסיך מרכבותיך ישועה. כביכול די אייבערשטער רייט אויף א סוס. מ'דארף מ'דארף ארויסהאבן די די זאך. זאגט אז משיח איז עני ורוכב על החמור. מ'דארף מ'דארף ארויסהאבן די ענין אביסל קלארער און עס ארויסהאבן פון די מעשה פון פון אסתר אליינס. רעיא מהימנא זאגט די גאנצע זאך אז אסתר גייט צו אחשורוש. טאר זיך נישט פארשטיין כפשוטו. אין אנדערע ווערטער, מ'דארף קודם ארויסהאבן בעסער די סטראקטשער פון די וועלט. דו זאגסט, דו זעסט דא אז א אידישע מיידל איז געגאנגען צו אחשורוש, ווי קען זיין? הייבט זיך אן א קשיא. האסט דאך אבער געבויט אויף א געוויסע וועג וויאזוי דו פארשטייסט כל העולם כולו, וויאזוי דו פארשטייסט די סטראקטשער פון די וועלט באופן הכי כללי, יא, אחשורוש, אקעי, אסתר. דאך אבער נישט אזוי דער פשט פון די וועלט, נישט אזוי די כל העולם כולו ארבעט נישט אזוי. און קענסט זיך לערנען זאגט דער זוהר פון די ווארט לשון אסתר אסתר אליינס אסתר לשון הסתרה און דער רעיא מהימנא ברענגט די פסוק אתה סתר לי וואס איז די טייטש פון די פסוק אתה סתר לי אתה סתר לי איז די טייטש דו ביסט מיין באהעלטעניש כביכול ווי וויל מען באהאלטן א זאך א מענטש וויל באהאלטן עפעס ווי באהאלט ער עס ווען מען זאגט מען קען עס לייגן אונטער א גרויסע שלאס דאס נאך אויך איין וועג פון באהאלטן אז א איד וויל זיך באהאלטן פון די סטרא אחרא, מ'וויל זיך באהאלטן פון אחשורוש, אחשורוש איז דאך גרויסע קליפות, גרויסע פראבלעמס, ווי באהאלט ער זיך? אין אתה, אתה הייסט די שכינה. די שכינה איז מסתיר אסתר המלכה, ווען ותלבש אסתר מלכות איז דאך די טייטש, זי האט זיך מתלבש געווען, ס'דאך אינטערעסאנט, האט דאך געדארפט אפשר זאגן השכינה התלבשה בה, ס'איז אריינגעגאנגען אין איר די שכינה, מ'זאגט ותלבש זי האט זיך אנגעטון מיט די שכינה. א איד קען גיין צום שאנק, ארויסנעמען א גרויסע רעקל ס'הייסט די שכינה הקדושה און זיך אנטון מיט דעם, זאגט א מענטש קוקט אים דאס זען כאילו נאר די שכינה און נישט זען אים. וואס וואס מיינט דאס באמת על פי על פי על פי זוהר עס מיינט אז די וועלט איז געמאכט פון פארשידענע רבדים פון פארשידענע לעוועלס דאס וואס אונז זעהן דאס וואס אונז קענען זעהן דאס וואס אונז קענען ארויס האבן איז אסאך מאל א מאסקע אסאך מאל א א לבוש. און די לבושים זענען גוט, מען דארף וויסן מיר לעבן אין א וועלט פון פון לבושים, מיר לעבן אין א וועלט ווייל ותלבש אסתר מלכות, ס'איז דא א לבוש וואס איז לבוש השכינה. ס'איז אבער דא נאך לבושים, ס'איז דא לבושים, אזוי ווי ס'איז דא א חמור און ס'איז דא א סוס, ס'איז דא א עבד רייט אויף א חמור, א קעניג רייט אויף א סוס, ס'איז פארשידענע לבושים, סוס ורוכבו רמה בים, ס'דא פארשידענע לבושים, ס'דא איינער וואס רייט אויף א שענערע קאר, ס'דא א שוואכערע קאר, די קאר איז עפעס די מענטש, קאר איז נישט די מענטש, אבער יעדער איינער דארף האבען א קאר, מ'קען דארף דאך פארען מיט א קאר, מ'קען דאך נישט גיין צופיס. איז האבען אונז אזא סארט סטראקטשער, ס'דא די עצם, ס'דא די מענטש, און ס'דא די לבוש, און אין די לבוש אליינס קען זיין א גוטע לבוש, א לבוש וואס איז מבטא כבוד מלכות, אזווי א פערד, א קעניגליכע פערד, סוס אשר רכב עליו המלך, יא? עס קען זיין עפעס א חמור, א חמור איז א היכי תמצי צו פארן ממקום למקום, קיין כבוד געבט מען האט מען נישט פון פארן אויף א חמור, קיין קיין שום ככה יעשה דאס געשעט נישט אויף א חמור. אויב אזוי דארף מען פארשטיין אז ס'איז דא באמת לבושים וואס באלאנגען פאר אחשורוש, ס'איז דא באמת לבושים וואס מ'קען גיין צו אחשורוש, די די רי מ רופט עס אסתר האט קיינמאל נישט, אחשורוש האט קיינמאל נישט אנגערירט אסתר, וואס האט ער אנגערירט? איר קלייד. מיר טרעפן אונז א ענליכע מעשה, יוסף, אין עונש פוטיפר שטייט א פסוק, ויעזב בגדו אצלה וינס ויצא החוצה, ס'זעט אויס אז דער זוהר פארשטייט דא דא עפעס עפעס א טיפערע זאך א מער ראדיקאלע זאך וואס מ'האט געמיינט. בגד הייסט דאך די מערסטע חיצונית'דיגע לעוועל פון א מענטש, און באמת, אז ער זאגט אז ס'איז דא צוויי סארט בגדים, ס'איז דא בגדי כבוד וואס איז באמת מבטא דעם מענטש, ס'איז דא אזא זאך בגד וואס הייסט לשון פון בוגדים בגדו, און איך ס'זעהט מיך אויס, אפשר, איך בין נישט זיכער אז דאס איז די פשט וואס ער וויל זאגן, אז ס'קען זיין אז ווען יוסף זאגט ויעזוב בגדו אצלה אז ס'מיינט ער האט איבערגעלאזט זיין גוף, אדער אין אנדערע ווערטער די מערסטע חיצוניות'דיגע לעוועל פון אים. ס'מוז נישט מיינען אז ער איז אוועק געלאפן און געווען נאקעט און געלאזט זיינע קליידער דארט. ס'דא קליידער האבן דאך אסאך לעוועלס, קליידער, דער מענטש'ס גוף, דער מענטש'ס וועג וויאזוי ער פירט זיך אויף די וועלט איז אויך א לבוש, איז אויך א קלייד, איז אויך א בגד. און מ'זאגט בוגדים, בגד קען זיין מלשון אל תקרי בגדיו אלא בוגדיו, ס'איז דא אזא מדרש. בגדים זענען בוגדים, פארוואס? ווייל א בגד קען זיין א בוגד. ס'איז דא א בגד וואס איז נישט קיין בוגד, ס'איז נישט קיין, ער איז מבטא וואס ער דארף זיין, ער איז נאמן. ס'איז דא בגדים נאמנים. והיה צדק אזור מתניו והאמונה אזור חלציו ער טוט זיך אנבינדן נאמנות, ס'הייסט זיין גארטל, זיין אזור דאס איז מבטא וואס ער איז, ס'דא אמאל א בגד וואס איז א בוגד, און אמאל א מענטש זעט א מענטש פארשטעלט זיך ווי א גרויסע רבי ווי א גרויסע צדיק און דאס איז א בוגד, ווייל די בגד איז א שקרן, ס'ווייזט אז ער איז א צדיק ביז דערווייל איז דער עשה למען כחש ס'דא אזא סארט זאך, ס'דא א צווייטע וואס זיין בגד איז א בגד אמת, א בגד כבוד ולתפארת. און ווען מ'זאגט אז יוסף האט איבערגעלאזט זיין בגד ביי אשת פוטיפר, אדער זאגן אז אסתר האט איבערגעלאזט א בגד אירע ביי ביי אחשורוש, אדער דער זוהר רופט עס א שידה, א שי ן דל ת, א שד. א שד מיינט, וואס מיינט א שד? א שד מיינט א זאך וואס איז די די שלעכטע סארט בגד, די חיצוניות'דיגע סארט בגד, און איך מיין אז דאס איז די סארט וואס די גמרא זאגט אז ס'דא אזא זאך א אונס, און ס'איז א אישה וואס איז נאנס, ס'איז פטור. זאגט די גמרא אפילו שפעטער שרייט זי, די די מיידל שרייט אז ווען נישט אז ער איז מיך מאנס בעט איך אים ער זאל עס אליינס טון, איך צאל אים. זאגט די גמרא דאס הייסט דאך אלץ א אונס, תחילתו באונס וסופו ברצון הייסט דאס, ס'הייסט יצר אלבשה? דאס איז א לשון פון די גמרא, האט איר אנגעטון א יצר, וואס איז די לשון האט איר אנגעטון? דאס הייסט א מענטש האט אסאך כוחות, און די אריז ל איז אזוי מסביר, איך בין לפחות מפשט אביסל וואס די אריז ל האט אפשר געזאגט, און די חסידישע ספרים פרובירן עס אזוי מסביר צו זיין. א מענטש האט בכח, א מענטש האט ביכולת צו זיין א רשע, יעדע מענטש איז דא א פארשטעלאכץ, מ'קען זיך פארשטעלן ווי מרדכי, מ'קען זיך פארשטעלן ווי המן, די פארשטעלאכץ פון המן איז דא אויף יעדע יעדע נשמה, די וועלט איז געמאכט פון אסאך לעוועלס פון פארשטעלאכץ, אסאך לעוועלס פון בגדים, און עס איז נישטא קיין שום צדיק וואס האט נישט קיין לבוש ווי ער זעט אויס ווי המן, ווי ער איז טאקע המן, דאס די לבוש איז המן. און אז אסתר, אז אסתר גייט צו אחשורוש, דארף מען עס פארשטיין אז אפילו עס איז תחילתו באונס וסופו איז דאך ממש די מעשה פון תחילתו באונס וסופו ברצון יא קודם איז געווען באונס שפעטער כאשר אבדתי אבדתי איז ברצון, דאס הייסט יצר אלבשה, דאס הייסט זי גייט מיט די יצר הרע, זי גייט נישט מיט זיך אליינס, ס'איז נישט אסתר וואס גייט, ס'איז די יצר הרע, ס'זעט אזוי אויס ווי זי גייט, אבער ס'איז באמת די יצר הרע, ס'איז באמת די שידה. און די זוהר זאגט און ס'איז מיר געווען א פלא מ'דארף זוכן וואס ער זאגט אז ס'שטייט אזוי אין די גמרא און ס'שטייט נישט אזוי אין די גמרא מ'דארף מעיין זיין אבער לויט מיין מהלך פארשטיי איך וואס ער מיינט אז יעדע מאל וואס א מענטש איז זיך מזדווג מיט אשתו איז דא א חיוב צו מפייס זיין אז מ'לערנט דרך ארץ פון א תרנגול וואס איז מפייס והדר בועל צו גיין גלייך אן קיין שמועס אן רעדן דאס איז א חיה'ש ס'איז א חיה'שע אקט א מענטש ער שמועסט ער זאגט דברי חיבה דברי אהבה דברי חשק ווי רב סח ושחק און שפעטער טוט ער די מעשה. זאגט אזוי פארוואס דארף מען דאס טון? ווייל ס'איז ביינאכט, ס'איז דאך טונקל, מ'דארף דאך איך דארף דאך זיין אין די טונקל. אפשר איז עס א שד? וויאזוי ווייסטו אז ס'איז דיין ווייב? אמת, די גמרא פרעגט אזא סארט קשיא, היאך בני אדם מותרים בנשותיהם בלילה, אפשר איז עס א צווייטע, אפשר איז עס אפשר איז עס דיין שוועסטער, וויאזוי ווייסטו אז ס'איז דיין ווייב? די גמרא זאגט עפעס א אנדערע תירוץ, אז מ'קען הערן פון די קול אז ס'איז אירס, אבער לפחות קען מען לערנען פון דעם אז מ'דארף רעדן. און ווי מ'פארשטייט טיפער מיינט דאס. וואס איז די חילוק פון רעדן מיט טוהן די מעשה אן רעדן? וואס איז די חילוק פון א מענטש צו א בהמה? די חילוק פון טוהן א זאך בדעת, טוהן א זאך מיט מיט כוונה, מיט א גוטע כוונה, און אפילו מיט אהבה, דאס הייסט מפייס הייסט איך טו עס מתוך אהבה, דאס איז שוין די ערשטע לעוול פון גוטע כוונה, נישט נאר לתוך מתוך תאווה, נאר מתוך אהבה, מתוך א קשר, מתוך חיבה. נישט פון די תשע מדות. דאס דאס הייסט דאך אז עס אז ער רעדט מיט די מענטש, ער רעדט נישט מיט די שד, יעדע מענטש איז דא א שד אין אים. ס'דא א שין ד', די שין ד' האט ליב נאר חפצים גשמיות תאוות, לאסט, עסן טרינקען אזוי ווי אחשורוש, דאס איז די שין ד'. ס'איז דא אויך א מלאך, ס'איז דא אויך א יצר הטוב אין א מענטש, ס'איז צוויי מלאכים, די יצר טוב און דער יצר הרע, די יצר הרע איז די שין ד', דאס איז די יצר הרע, זאגט די אריז"ל בפירוש, יצר הרע און די שין ד' איז די זעלבע זאך. און ס'איז דא אויך א יצר טוב. און אסתר איז געגאנגען מיט אחשורוש, ס'איז געווען בלויז די יצר הרע, בלויז די שין ד' איז געווען דער וואס האט זיך מזדווג געווען מיט אחשורוש, און דאס הייסט נישט, דאס הייסט נישט בכלל אז די אז די שכינה, דאס דארף מען פארשטיין די תירוץ, וואס וואס פארא מין תירוץ איז דאס, אז דו זאגסט אז ס'איז דא א מדריגה וואס איז יא, ס'דא א מדריגה וואס איז טאקע יא מתלבש אין אין אחשורוש, וואס טאקע קען מזדווג זיין מיט אחשורוש. אבער דאס רירט נישט צו די נקודה הפנימית, ס'רירט נישט צו די נשמה, די נשמה פון א מענטש, די אמת'דיגע חסידישע וועג פון דאס זאגן איז אז דאס אמת אויף כל התורה כולה, איז אמת אויף אלע עבירות, ווען אונז זאגן מאכט א שעיר לעזאזל, מען זאגט נשא השעיר עליו את כל עוונותם אל ארץ גזירה. וואס האט דאך אסאך צוטון מיט די סוד פון פורים, וואס ס'מיינט איז מען זאגט

און באמת דא דארף מען איך וועל זאגן על פי פשט איז דא א טיפערע וועג פון דעם על פי פשט איז דא די צוויי מדריגות איך וועל זאגן דריי מדריגות דא די עצם הנשמה דאס איז דאס איז נישט אפילו שייך צו זינדיגן עס איז נישט אפילו שייך צו זאגן אז ער האט נכשל געווארן אין אים מ'קען אים נישט אפילו מהפך זיין לרע מ'קען נישט די עצם הנשמה די עצם אלוקות עצם השכינה, נישטא קיין שום וועג, עס איז נישט אפילו א הוה אמינא פון אונס, און אפילו, אין אנדערע ווערטער, און דאס איז באמת וואס די זוהר וויל טון ווען ער רעדט פון בעלי קבלה און בעלי נגלה, דער וואס לערנט די תורה מצד

די אנדערע חלק פון די תורה רעדט אינגאנצן פון שם הוויה, אני הוויה הוא שמי וכבודי לאחר לא אתן ותהלתי לפסילים, דאס איז נישט כבודי לאחר לא אתן, ס'וואלט געקענט גיין לאחר, ס'איז נישט לאחר, ס'איז קיינמאל נישט, ס'איז קיינמאל נישט געווען, ס'גייט קיינמאל נישט זיין, ס'איז נישט מעגליך ס'זאל גיין לפסילים, איז דא אז דאס הייסט אז ס'איז א שבת'דיגע מדריגה, שבת, תלמידי חכמים וואס הייסן שבת, ס'איז א מדריגה פון כולו קודש, דאס איז בכלל נישט נוגע אין. צו די גאנצע ענין פון פון טוב ורע. דאס דאס נאר וואס נאר וואס נאר וואס הייסט ווי געשעהט די חלקים וואס זענען יא וואס זענען יא רע, אין די צווייטע לעוועל, די צווייטע און די דריטע לעוועל, חלק הטוב און אונטער דעם איז דא א חלק וואס איז שוין טאקע רע, דארט קען שוין טאקע געשעהן קען שוין טאקע געשעהן רע און די זוהר רופט דאס ס'איז דא צדיק וטוב לו, ס'זענען דא פיר מדריגות, צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, רשע ורע לו. וואס הייסט א צדיק וטוב לו? צדיק וטוב לו הייסט ער איז כולו טוב. טוב באלאנגט פאר אים. אזא צדיק וטוב לו, עס הייסט עס איז נישט אפילו צדיק ורע לו זאגט די זוהר איז ער האט רע אבער ער איז שולט אויף די רע, יא, אדער.

קיין שום אונס. און ס'זעט אויס אז די זאכן זענען חלקים אין יעדע מענטש, ווייל אנישט שטימט דאך נישט די גאנצע מעשה מיט אסתר, וואס איז אסתר געווען א צדיק וטוב לו, אבער ער ברענגט א ראיה שרה, וואס איז די חילוק פון שרה מיט אסתר, שרה און בעצם רבקה אויך, זענען געגאנגען צו די מלכי אומות העולם, און די אייבערשטער האט נישט געלאזט, לא נתתיך לנגוע אליה, וואס איז פשט אז די אייבערשטער לאזט אסתר צורירן? דאס הייסט אז אסתר איז אויך דא די צווייטע מדריגה וואס איז צדיק וטוב לו אדער צדיק ורע לו, נישט צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו. ס'איז א צדיק אבער ס'האט אויך די רע. נאכדעם איז דא רשע וטוב לו, רשע ורע לו איז נאך נאך צוויי מדריגות אונטער דעם, מיר רעדן שוין נישט אפילו פון די רשע ורע לו, פון די רשע וטוב לו. מיר רעדן פון די חילוק פון די צדיק וטוב לו און צדיק ורע לו, דאס איז באמת די חילוק בגשמיות אויך, יא. מען זאגט ס'איז דא א צדיק וואס ס'גייט אים גוט, א צדיק וואס ס'גייט אים נישט גוט. און די גמרא בעצם פארשטייט אז דאס מיינט פארוואס גייט אים גוט למעשה?

עס קערט נישט אן צו אחשורוש בכלל. און אין די תורה איז אויך דא אזא זאך וואס הייסט צדיק ורע לו. דאס הייסט אז רע איז נישט כ'מיין איך מיין אז די מדריגה איז אויכעט וויכטיג איך מיין אז דאס איז די סוד וואס ער וויל זאגן. אז נישט נאר אין די אין די שכינה אליינס נישט נאר אין די שכמי אליינס איז נישט שולט קיין אחשורוש אויך אין זיין לבושים איז נישט שולט. אזוי ער זאגט אז ביי שרה פרעה האט נישט אפילו אנגערירט אירע קליידער ברענגט א מדרש לכאורה געוואלט נאר אנרירן די שיך שוין געכאפט קלעפ וינגע השם את פרעה נגעים גדולים. דאס מיינט אז די אמת'דיגע מדריגה פון די שכינה איז און דער צדיק צדיק ורע לו, אפילו א צדיק ורע לו, ס'הייסט ער שולט אויף די רע. און דעם איז באמת, דאס איז באמת געווען די מעשה פון אסתר. ווייל זעסט דאך אז זי איז געגאנגען צו אחשורוש נאך דעם האט נישט נישט אחשורוש האט שולט געווען אויף איר, נישט המן האט שולט געווען אויף איר, נאר זי האט שולט געווען אויף המן, זי האט שולט געווען אויף אחשורוש. הייסט דאך אז. די דאס וואס איז ס'איז געווען אביסל אביסל רע דאס איז געווען לרע לו ס'איז געווען אז די די צדיק האט שולט געווען אויף די רע דאס איז די נעקסטע לעוועל דאס הייסט מ'דארף זיין ס'איז דא א חלק וואס איז כולו טוב ס'איז דא א חלק וואס איז רע און די טוב די חלק וואס איז שייך צו רע דארף ער שולט זיין לפחות אויף די רע און ביי אסתר האט ער שולט געווען הגם ס'איז געווען די חלק פון כאילו על פי הלכה אז ס'איז א אונס, מצד די מצד די הסתכלות, עם כל זה האט עס נאכדעם אז זי שולט געווען אויף די רע מצד זה האט זי כובש געווען את יצרו האט זי געווען איזהו גיבור הכובש את יצרו. ועד כאן וויפיל אונז קענען לערנען פון די פון די רעיא מהימנא צו מסביר זיין די ענין פון אסתר המלכה.